לעילו נשמת ר' משה ב ר דוד הכהן עליו השלום ליום היארצייט שלו י ח ניסן. משיחת חי ניסן תשמ ג לצבאות השם. אין חג המצות ס'האט זיך אין זיך אכט טעג אין גלות אדער זיבן טעג אין ארץ הקודש איז דאך דער כנס אין איינע פון די טעג איז דאך זיכער ווי גערעדט מערערע מאל האט מען אן אפלערנונג אויכעט דערפון וואס דאס איז אין דעם ספעציעלן טאג אין די זיבן אדער אכט טעג פון חג המצות וואס דאס איז דער טאג פון אכצן טעג אין ניסן און ווי פריער דערמאנט אז דאס איז דער יום הולדת פון דעם פאטער. וואס דערפאר איז אנשטאט צו רעדן און ברענגען משלים, דערציילן א סיפור וואס האט געטראפן מיט אים, און וואס איז דערנאך ניט שטארק נתפרסם געווארן מפני סיבות, אבער וואס פון דעם קען זיך א איד אפלערנען צו וואס ער קען דערגרייכן. ווען ער שטעלט זיך מיט דער שטארקייט, ניט מיט דער שטארקייט חס ושלום פון כחי ועוצם ידי, נאר מיט דער שטארקייט וואס הנה השם ניצב עליו, און ער זיך משתדל צו דורכפירן דעם אייבערשטנ'ס ציווי און דעם אייבערשטנ'ס שליחות. וואס דאס איז געווען אויכעט אין צוזאמענהאנג, א פאסירונג אין צוזאמענהאנג מיט חג המצות, און אין צוזאמענהאנג מיט מצה, פארהיטן אז דאס זאל אין זיך ניט האבן קיין חשש, קיין פינטעלע פון חמץ, וואס דאס איז געווען אין די יארן פון דעם איצטיקן משטר דארטן, וואס אלע געשעפטן. זיינען אנגעפירט געווארן פון דער, אנגעפירט געווארן פון דער מלוכה, אזוי אויכעט די מילן וואו מען האט געמאלט די ווייץ אויף מאכן פון זיי מעל, און דערנאך אויכעט די גרויסע ערטער וואו מען האט געבראכט, געבאקט די מצה, האט געהערט און איז אנגעפירט געווארן דורך דער מלוכה דורך אירע אנגעשטעלטע. אז ס'איז געקומען די צייט וואס מען דארף צוזאמענקלייבן די מעל און ברענגען זי אין די ערטער וואו מען באקט די מצה, און אזוי ווי דער טאטע איז דאך דעמאלט געווען פון די רבנים, פון די הויפט רבנים וואס זיינען געבליבן אין רוסלאנד און האבן אנגעפירט, און די מלוכה האט געוואוסט דערפון. האבן זיי אויכעט געוואוסט אז די הכשר אויף די מעל ווי ס'איז געווען מיט יארן פארדעם, בלאו הכי, פלעגט דורכגיין דורך דעם טאטן, דערפאר וואס די שטאט וואו ער איז געווען רב איז דאך געווען אין דרום פון רוסלאנד, וואס ארום דערויף איז געווען די פעלדער וואס האט געוואקסן די מערסטע ווייץ, פאר גאנץ מדינת רוסלאנד, במילא אז מען פלעגט דארפן שיקן פון דארט די מעל, די ווייץ און די מעל האט מען געדארפט האבן א הכשר פון א רב אז דאס איז אפגעהיט געווארן די מעל אז זאל זיין כשר אויף באקן מצה, פלעגט מען קומען צום טאטן און ער פלעגט געבן די הכשרים דורך אויפשטעלן די משגיחים אז זיי זאלן אכטונג געבן אין די מילן אז זאל געמאלט ווערן אין אזא אופן אין אן אופן אז זאל ניט אריינפאלן דארטן קיין וואסער, וויסנדיק אז אזוי איז געווען כמה יארן פילע יארן פאר דעם האט מען געוואוסט פון דער מלוכה אז אויך דעם יאר וועט ער דארפן געבן דעם הכשר, איז מען געקומען צו אים און געזאגט ער זאל וויסן זיין. אז די מעל געהערט צו דער ממשלה, און אויב ס'וועט זיין א טייל מעל וואס וועט ניט פארקויפט ווערן, דערפאר וואס ער וועט ניט וועלן געבן קיין הכשר, איז ער מזיק, גייט ער ארויס אין מלחמה אנטקעגן דער עקאנאמיע פון דער ממשלה, וואס זי האט די הכנסה פון די מעלן, און אויב מ'פארקויפט עס. אויף פסח איז אט דעמאלט האט עס א העכערע פרייז האט די ממשלה א גרעסערע הכנסה האט ער זיי אויף דערויף געענטפערט אז זעלבסטפארשטענדליך אויב מ'וועט אים צולאזן אוועקשטעלן זיינע משגיחים און די משגיחים וועלן מ'וועט זיי פאלגן. די מעל זאל געמאלט ווערן אין אן אופן ווי מען קען טון על פי אידישן שולחן ערוך אדער אידישן דת, וועט ער דעמאלט זיכער געבן דעם הכשר, אויב אבער מען וועט ניט צולאזן די משגיחים אדער מען וועט צולאזן און דערנאך וועט מען זיי ניט פאלגן, וועט ער דעמאלט קאנען ניט געבן קיין הכשר. און ניט נאָר ער װעט ניט געבן קײן הכשר, ער װעט מודיע זײַן, ער װעט װיסן צו געבן, אַז די מעל האָט צו אים קײן שײַכות נישט. האָט מען אים געזאָגט נאָך אַ מאָל, ער זאָל װיסן זײַן, אַז אױב ער װעט געבן הכשרים מיט דעם צולאָזן געבן משגיחים, און אױב די משגיחים װעלן זאָגן אױף יעדער זאַך אָקײ, איז דאָך גוט, אױב אָבער זײ װעלן זאָגן נײן, און ער וועט ניט געבן קיין הכשר, גייט ער ארויס אין מלחמה אנטקעגן דער ממשלה. האט ער זיי געענטפערט אז ער פארט צו דעם פרעזידענט אין מאסקווע, צום פרעזידענט פון יו-עס-עס-ער, וואס איז דעמאלט געווען קאלינין, און וועט פאר אים דערציילן די גאנצע זאך, און וועט אים גלייך זאגן אז דאס איז א זאך וואס קען ניט געענדערט ווערן. מען קען ניט געבן קיין הכשר אויף מצה אויף מעל וואס זי איז ניט כשר אויף מצה, וועט מען וועלן דערפאר באשטראפן, דאס איז זיין זאך, אבער געבן א הכשר אויף מעל וואס איז ניט כשר אויף מצה, מען זאל דאס וועלן, מען זאל דאס קענען נוצן אום פסח, איז דאס אנטקעגן שלחן ערוך, איז דאס אנטקעגן דעם אייבערשטן. וועט ער קיין הכשר ניט געבן, און במילא וועטן אלע וויסן אז ער האט ניט געגעבן קיין הכשר, און האט דארט געפונען אזוינע וואס האבן זיך מסביר געווען וואס האבן ערקלערט זיין שטאנדפונקט, און מ'האט געפרואווט פריער נאכאמאל אויף אים דריקן, אפשר וועט ער זיך פארט דערשרעקן, בשעת מ'האט געזען אז מען פירט ניט אויס, און מען האט עס דערציילט דעם פרעזידענט אליין אדער זיינע יועצים, דאס קען מען דאך נישט וויסן, האט ער ארויס, איז ארויס אן אנווייזונג אז די אלע ערטער פון וועלכע מען נעמט מעל אויף פסח דארף מען האבן א השגחה און דארף מען האבן א פאפיר, א סערטיפיקעט, אז דאס איז כשר לפסח און מען זאל צולאזן. וואו מען מאלט וואו מען מאלט די די מעל, זאלן צולאזן זיינע פארשטייער, זיינע משגיחים, און דעמאלט אין דעם יאר, און ניט קוקנדיק וואס ער דארט האט געזוכט היתרים וכו', האט מען אויסגעפירט, און אזוי אויך די יארן נאכדעם, אז הכשרים. און אין אלע מלוכישע ערטער אדער אונטער זייער השגחה האט מען געבאקן מצה נאר פון די מעל וואס האבן געהאט אויף זיך א הכשר, וואס גיט דאס אן אנווייזונג פאר יעדערן פון אונז, אנהייבנדיג פון קינדווייז אויף, אז בשעת מען שטעלט זיך אוועק מיט א שטארקייט און מען זאגט גלייך, אז דאס אט די שטארקייט איז דערפאר וואס אזוי האט אנגעזאגט אויף דער וואס ברא את השמים ואת הארץ, און אנטקעגן זיין אנווייזונג וועט מען בשום אופן נישט גיין, און א איד וועט נישט טון קיין זאך אנטקעגן שלחן ערוך אפילו ווען א גאנצע מלוכה זאגט אים פארקערט, איז סוף כל סוף פירט מען דאס אויס. און נאך מערער אז די מלוכה אליין ווי דערציילט פריער האט ארויסגעגעבן די אנווייזונג אז מען זאל אומעטום צולאזן די משגיחים און מען האט אויסגעפירט אז די מעל די ווייץ איז געמאלן געווארן אין אן אופן ווי ס'גוט על פי שלחן ערוך וואס דאס איז ווי דערמאנט ס'נישט זעלבפארשטענדליך און נישט יעדער האט אט די שטארקייט. אבער גאר ניט יעדער האט אזא מין א ניסיון אויפצושטעלן זיך אנטקעגן א מלוכה פון צוויי הונדערט מיליאן מענטשן, מען דארף מער ניט ווי געגן שטעלן זיך דעם אייגענעם יצר, איז אפילו אז דער יצר קומט צו גיין און וויל איינרעדן אז די ניט אידן וועלן ניט צולאזן אז א אידיש קינד זאל זיך פירן ווי א אידיש קינד דארף זיך דורכפירן, דארף ער אים זאגן אז דאס איז א ליגן, דאס איז נישט קיין אמת, און וויבאלד אז ער גייט מיטן כח מיט דעם וואס ניצב עליו, וואס שטייט לעבן אים, און גייט מיט אים מיט אין דער מלחמה אקעגן אלע זאכן וואס שטערן א אידן צו פירן זיך ווי ס'דארף צו זיין, איז סוף כל סוף איז מען מנצח און מען האט ווי עס איז דעמאלט געווען א כשר'ן און אויכעט א פרייליכן פסח, כן תהיה לנו, אזוי האט מען אויכעט א כשר'ן א פרייליכן פסח איצטער, בשעת מען נעמט אן אט א דעם באשלוס, צו פירן זיך מיט דער גרעסטער שטארקייט, און דאס ווערט דערנאך אויכעט פארגעזעצט אז דער גאנצער יאר איז א כשר'ער. און דער גאנצער יאר איז א פרייליכער, און דער גאנצער יאר ווערט אין גיכן א שנת גאולה, גאולת משיח במהרה בימינו.